שמואל א' פרק כ ו, און די פרק האבן אונז די צווייטע מאל וואס דוד האט געטראפן שאול, דאס הייסט הגם שפריער האט ער שוין חרטה געהאט כאילו ער האט שוין אויפגעהערט נאכצולויפן, זעט אויס אז עס האט נישט געהאלפן, עס איז געווען אזא שטאלע פון עכטע בושה, וואס שפעטער האט זיך צוריק צוריק געקומען די רוח המחלוקת און ער האט ווייטער נאכגעלאפן דוד, און נאכאמאל געווען א מעשה אז דוד האט האט געטראפן שאול האט אים געקענט הרג'ענען האט ער אים נישט געהארגעט, נאר האט זייער ענליך גענומען עפעס א זאך פון אים אזוי צו ווייזן אז ער האט געקענט, און ווייטער האט ער אים געטראפן גערעדט מיט אים און שאול האט כאילו מודה געווען, און דאס איז די לעצטע מאל וואס דוד טרעפט שאול, די נעקסטע מעשה וואס זיי גייען טרעפן שאול גייט שוין זיין ווי דוד ווי שאול גייט שטארבן. וואס איז די קיצור המעשה? דוד איז אין מדבר זיף נאכאמאל, פריער שטייט למעשה געווען מדבר פארן, מ'דארף פארשטיין אז זיי גייען ארום געלאפן, אזוי ווי ס'שטייט ויתהלכו באשר יתהלכו, זיי זענען ארום געלאפן אין די מדבר דארט טרעפן ווי מ'קען זיך באהאלטן פון די מלך,

די עולם, די אלע חיילים, די אלע מיליטער מענטשן פון שאול ליגן שלאפן ארום און ארום, און שאול שלאפט אינמיטן. האט דוד געזאגט פאר זיינע שרים, פאר זיינע גיבורים, ווער קומט אראפ מיט מיך אין די מחנה פון שאול? איז אבישי, אבישי בן צרויה, ברודער פון יואב, ער האט געזאגט ער גייט קומען. אזוי האבן זיי געטון, זיי זענען אראפגעגאנגען, דוד שטילערהייט ביינאכט, און ער זעט שאול ליגט דארט, ער שלאפט, זיין חנית, זיין פעימעס חנית, דער וואס האט געוואלט הרג'ענען מיט דעם דוד, און אזוי ווייטער, ליגט דארט. נעבן אים, און דער עולם שלאָפֿט, אַלע שלאָפֿן גוט. זאָגט אַבֿישי פֿאַר דוד װײַטער, אַזױ װי מע האָט געלערנט פֿריִער, נו, דער אײבערשטער האָט דיך געגעבן, דאָ, נעם דעם, לאָז מיך נעמען דעם חנית, װײסט, איך װעל נעמען די חנית, איך װעל אים געבן אַ האַק אין זײַן קאָפּ און אין דער ערד, און געענדיקט, און עס װעט זײַן אױס שאול. דוד זאָגט, נײן, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח השם ונקה, מע טאָר נישט הרגענען קײן משיח השם. און װאָס, זאָגט דוד, אײַ װעסטו פֿרעגן, און װאָס, און װאָס װעט זײַן? עפּעס יושר? זאָגט ער, דעמאָלטס, חי השם, איך שװער דיר, אייבערשטער וועט שוין נעמען קעיר אדער ער וועט אים געבן א מגפה אדער סתם אזוי וועט יומו יבוא ומת ער שטארבט אלע מענטשן שטארבן אדער אין א מלחמה וועט ער שטארבן זיכער אז ער וועט שטארבן אבער חלילה לי מהשם משלוח ידי במשיח השם איך וועל אים נישט הרג'נען ידי אל תהיה בו די אייבערשטער וועט שוין נעמען קעיר פון די וואס מען דארף נעמען קעיר. נאר וואס נעם זיין חנית נעם די קריגל וואסער וואס ליגט אויבן לאמיר זיך גיין אזוי האבן זיי געטון זיי האבן גע'גנב'עט די חנית קיינער האט נישט געזען שטייט תרדמת השם נפלה עליהם ס'הייסט א גרויסן גוטן שלאף אלע האבן גוט געשלאפן האבן נישט געוואוסט נישט ווען ער קומט נישט ווי ער גייט זענען צוריק געגאנגען הויך אויפן בארג. און דוד האט געגעבן א שריי צו אבנר בן נר וואס איז געווען שאול'ס שר, שאול'ס גענעראל, שרייט, הלוא תענה אבנר! און אבנר ענטפערט צוריק, ווער ווער שרייט דא? ווער רופט מי אתה קראת אל המלך? ווער שרייט דא צום קעניג? איז דוד זייער אינטערעסאנט האט מוסר געזאגט אבנר, געזאגט, דו ביסט דאך דער גענעראל הלוא איש אתה, דו ביסט דאך דא דער לידער, און דו ביסט למה לא שמרת, היטסט נישט דיין קעניג, וואס הייסט דיין דזשאב איז צו זיין, דו ביסט דאך דער קעניג'ס באדי גארד, דו ביסט דאך זיין גענעראל, דארפסט דאך מאכן זיכער ער זאל זיין סעיף, קוק, ס'קען עפעס איינער ס'קען דאך קומען עניוואן און הרג'נען די קעניג, קוק איך בין געקומען און איך האב גענומען די קעניג'ס שפיז די קעניג'ס קריגל, דארפסט מען דארף ענק הרג'נען ענק זענען חייב מיתה ענק זענען נישט קיין גוטע שומרים פאר די קעניג, עס איז אינטערעסאנט אינסטעד פון רעדן פון שאול רעדט ער מיט רעדט ער דא מיט אבנר און ער טשעפעט אים כאילו אז למעשה מסתמא איז נישט אמת אז עניוואן וואלט געקענט קומען דוד איז געווען א גיבור א חכם ער האט געוואוסט וואס צו טון. אבער מיט אמאל, שאול איז אויפגעשטאנען, ער הערט אז דוד איז ווייטער, זאגט ער, אתה זה? הקולך זה בני דוד, איך הער דוד'ס קול, זאגט דוד, יא, דאס איז עס, קולי אדוני המלך. און זאגט אים דוד ווייטער די זעלבע זאך, וואס רודפסטו מיר? וואס כ'האב דיר די שלעכטס געטון? הער מיך אויס, זאגט אים דוד, אם ה' הסיתך בי, ווער איז שולדיג פאר די גאנצע זאך? אויב דער אייבערשטער האט דיך אנגערייצט עפעס, ירח מנחה, מיט די אייבערשטער ווייס איך וואס מ'טוט, מ'שיקט א מנחה, כ'וועל תשובה טון און רעדן מיט'ן אייבערשטן. אויב די בני אדם, מענטשן, האבן דיך געזאגט לשון הרע, אזוי ווי ער האט געזאגט פריער, דברי אדם, ארורים הם לפני ה', פארשאלטן זאלן זיין די מענטשן, פארוואס כי גרשוני היום מנחלת ה', לאמר לך עבוד למה, די מענטשן, זיי שיק, פארטרייבן מיר פון לעבן ביי נחלת ה' אין ארץ ישראל, מ'הייסט מיך גיין דינען עבודה זרה, וואס רעדט זיך דאס, זאגסט ווער ס'גייט אוועק, איך קען דאך נישט דא בלייבן, מ'שיקט מיך ארויס פון אידישקייט כמעט, און מ'גייט זען שפעטער אז דוד איז טאקע געגאנגען צו פלשתים, נאך א גאנצע מעשה. נאכדעם זאגט ער נאכאמאל, די אייבערשטער העט שוין נעמען קעיר פון דיר, און וואס איז דער מלך ישראל גייט נאכלויפן עפעס פרעוש אחד עפעס איין פליג כאשר ירדף הקורא בהרים, און ווייטער שאול זייער אינטערעסאנטע תשובה ער זאגט חטאתי איך האב געזינדיגט אבער איך מער נישט אזוי טון, און דוד האט אבער נישט אנגענומען כאילו זיין תשובה איז נישט צוריק געגאנגען צו אים אבער ער זאגט ווייסטו וואס איך קום איך שיק דיך שיק מיך א שליח שיק מיר איינער פון די נערים צוריק געבן די מלך'ס שפיז און די אייבערשטער העט שוין נקמה נעמען פאר מיר די אייבערשטער זעט אז איך האב רחמנות געהאט אויף דיר אזוי זאל ער רחמנות האבן אויף דיר. און שאול האט געזאגט פאר דוד גיבט אים א ברכה זאגט גם עשה תעשה וגם יכול תוכל דארף מען געבן אפילו א ברכה אויף הצלחה זייער אינטערעסאנט דאס איז די לעצטע זאך וואס שאול זאגט פאר דוד און עד כאן שאול וילך דוד לדרכו ושאול שב למקומו מען זעט אז טאקע נאכדעם האט ער אויפגעהערט צו רודף'ן דוד אבער ער האט נישט אויפגעהערט מ'גייט זען די נעקסטע מעשה דוד לויפט ווייטער אוועק זעט מען אז עס איז נישט אזוי פשוט די אויפהערן אדער לפחות דוד האט נישט געטראסט דאס אז שאול האט אויפגעהערט.